זאגט די משנה, המודר הנאה מחבירו, שמעון מיט ראובענען, שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובענען, ונכנס לבקרו, ווער וועמען גייט מען מבקר חולה זיין, ווער איז דער קראנקער, צו דער מדיר צו דער מודר, דאס וועלן מיר זען אין גמרא, איז דער דין עומד. ער מעג שטיין, דאס הייסט ער מעג זיך דארט געפינען עראי'דיג, אבל לא יושב, זיך אוועקזעצן זיין א לענגערע צייט טאר ער נישט זיין, ומרפאו רפואת נפש, ער מעג אים היילן רפואת נפש, די רפואה פון דעם מענטש, פון זיין נפש, אבל לא רפואת ממון. אויב עס האנדלט זיך וועגן זיין בהמה צו היילן זיין בהמה, טאר ער נישט היילן. פרעגט די גמרא במאי עסקינן, ווי רעדט זיך די משנה? מיר וועלן געבן דעם משל וואס מיר זאגן אלעמאל, אז ראובן איז דער מדיר, שמעון איז דער מודר. דאס הייסט, שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובנ'ן. פרעגט די גמרא, אין וועלכן פאל רעדט זיך די משנה? אי בשנכסי מבקר אסורים על חולה, אויב ס'רעדט זיך אז דאס הייסט ווער איז דער קראנקער, דער קראנקער איז שמעון, און שמעון טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם מבקר, איז דעמאלט אויך אפילו יושב נמי מעג דער ראובן אריינגיין און זיך אפילו אוועק זעצן ווייל אויף ראובנ'ן ליגט דאך א מצוה פון ביקור חולים, ער גייט אריין טון מצוה דנפשיה, זאל טאקע זיין אז ממילא האט דאך דער חולה פון דעם הנאה, נאר דאס איז שוין א ממילא'דיגע זאך, אבער די כוונה פון ראובנ'ס אריין גיין איז דאך צו טון א מצוה, ממילא דארף אויסקומען אז ער זאל מעגן זיך דארט אויפהאלטן א לענגערע צייט אויכעט. אי וועסטו וועלן זאגן עס רעדט זיך פארקערט, בשנכסי חולה אסורים על המבקר, שמעון איז דער קראנקער, ס'הייסט ווען מיר זאגן ראובן איז דער קראנקער, און דער שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובנ'ען, זאגן מיר אז ראובן איז קראנק איז שמעון מעג אריינגיין מבקר חולה זיין עומד, אבל לא יושב. אפילו עומד נמי לא דער שמעון ער טאר נישט קיין הנאה האבן פון ראובנ'ען טאר ער בכלל נישט אריין גיין צו ראובנ'ען אין שטוב איי ער טוט דאך א מצוה נאר ער טוט דאך ממש א מצוה מיט א איסור צוזאמען וואס ער האט הנאה וואס ער גייט אריין אין יענעמ'ס רשות בשלמא ביי דער פריעדיגן פאל נכסי מבקר אסורים על חולה. איז דאך דער מבקר טוט א מצוה, דאס וואס דער חולה האט הנאה איז שוין א ממילא'דיגע זאך, אבער דא אויב עס איז פארקערט, נכסי חולה אסורים על המבקר, טוט ער דאך מיט דעם א איסור, טאר מען נישט. אמר שמואל, האט שמואל גענטפערט, לעולם דא רעדט זיך בשנכסי מבקר אסורים על החולה, שמעון איז קראנק, שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן'ען, איי פרעג איך דיך די קשיא, פארוואס זאל ראובן נישט טארן אריינגיין זיך דארט אוועק זעצן? ראובן מעג דאך הנאה האבן פון שמעון'ען, פארוואס זאגן מיר עומד אבל לא יושב? דא רעדט זיך דער עיקר מצוה פון ביקור חולים איז מען מקיים, מען גייט אריין און מען זעט וואס דער חולה דארף האבן, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן א דף שפעטער, מיט דעם איז מען שוין מקיים די מצוה. ווען איינער האלט זיך אויף אביסל צייט ביי דעם חולה, א שעה צוויי, צו באדינען דעם חולה, דאס גייט שוין נישט אריין אין דעם ענין פון ביקור חולים, נאר דאס גייט שוין אריין אין דעם וואס ער טוט אים טון א טובה, ער טוט אים באדינען. ובמקום שנוטלים שכר על הישיבה, דער מבקר קומט אריין צו דעם חולה און ער זעצט זיך אוועק, איז דאך דא א לענגערע צייט, פאר דעם באצאלט מען. ואין נוטלים שכר על העמידה, וואס מען קומט אריין מבקר חולה זיין, אויף דעם נעמט מען נישט קיין שכר, מען דארף דאך מקיים זיין די מצוה, פרעגט די גמרא מה הפסקה, פארוואס זאלסטו זאגן אז אויף עמידה אז די משנה רעדט זיך אין אזא פאל וואס מען שטיין נעמט מען נישט קיין שכר אויף זיצן נעמט מען שכר, וואס איז אויף זיצן נעמט מען שכר? איז אויב דער ראובן וועט אריין גיין אים מבקר חולה זיין און שמעון וועט אים נישט באצאלן ער וועט זיך אוועק זעצן פארדינט דאך שמעון וואס ער דארף געבן שכר און ער גיבט נישט, פרעגט די גמרא מאי פסקא עס רעדט זיך אין דעם פאל ענטפערט די גמרא הא קא משמע לן, דא גייט ער מיר דערציילן, מצד הדין מעג מען נעמען שכר נאר ישיבה, אבער אויף עמידה טאר מען נישט, נאר ס'דא אזעלכע ערטער וואס מען פירט זיך כאטש מען מעג נעמען שכר אויף ישיבה, ווייל ישיבה איז דאך גייט שוין נישט אריין אין די מצוה פון ביקור חולים, דאך נעמט מען נישט, דערציילט מיר די משנה, דאף במקום שנוטלים שכר, אפילו דארט ווי מען באצאלט על הישיבה בעי למשקל, מען זעצט זיך אוועק, נאר אויף דעם מעג מען נעמען, על העמידה לא בעי למשקל, אויף זיצן, אויף שטיין, דארף מען נישט נעמען קיין שכר. וויל איך שוין וויסן אויף אימעדיג. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן כדרבי שמעון בן אליקים, אזוי ווי רבי שמעון בן אליקים האט געזאגט ביי א אנדער זאך, האט ער געזאגט דארט רעדט זיך נישט ביי קיין קראנקן, דארט רעדט זיך אין שמיטה יאר. גזירה שמא ישהא בעמידה, כ'האב מורא טאמער וועט ער זיך זאמען ווען ער שטייט דארטן, דארט רעדט זיך ווען ער גייט אריין אין חבר'ס פעלד אין שמיטה יאר עסן די פירות, הכא נמי דא אויכעט, גזירה כ'האב מורא שמא ישהא בישיבה, איז די טייטש אזוי, איך קען איינלערנען די משנה רעדט זיך אויף אזא איין ארט מען נעמט נישט קיין שכר נישט אויף עמידה און נישט אויף ישיבה, איז מצד הדין ווען ער גייט מבקר זיין דעם קראנקן איז דאך אזוי, דער ראובן וואס ר'איז מבקר ער מעג דאך הנאה האבן פון שמעון'ען מעג ער דאך אריין גיין, און שמעון האט דאך נישט קיין הנאה ווייל מען נעמט דאך נישט קיין שכר נישט פאר עמידה נישט ישיבה עט דאך פון אים גארנישט נישט הנאה האבן נאר כ'האב מורא שמא ישהא טאמער וועט ער זיך זאמען. און און און זיך זאמען זיצן צופיל און דארטן ישהא בישיבה יותר מכדי הצורך אויף פאר דעם צאלט מען אלע ערטער. וואס איז עמידה? איי לאמיר אויך מורא האבן עמידה טאמער וועט ער זיך זאמען? איז זאגט דער ר"ן ווייל ער אויב איך בין אים נישט מתיר נאר שטיין דארטן זיך נישט אוועקזעצן איז דא א היכר איי דארט שטייט דאך דאך אין גמרא וואס איך ברענג אראפ רבי שמעון בן אליקים זאגט דאך גזירה שמא ישהא בעמידה, דארט רעדט זיך דאך ביי אנדער זאך מען דארט צוקומען דארט רעדט זיך נישט ביי קיין חולה. און ווי אזוי האבן מיר יעצט איינגעלערנט די גמרא? האבן מיר יעצט איינגעלערנט די גמרא אז ווי רעדט זיך אז נכסי מבקר אסורים על החולה, שמעון איז קראנק, שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובנ'ען, ראובן מעג יא הנאה האבן פון שמעונ'ען, מעג ראובן אריינגיין דארטן שטיין, זיך אוועקזעצן טאר מען נישט, איז דא אין דעם צוויי טעמים פארוואס ער טאר זיך נישט אוועקזעצן, דער ערשטער טעם איז געווען אין גמרא וואס שמואל האט געזאגט, ווייל מען ס'רעדט זיך אזא איין ארט וואס מען נעמט שכר על הישיבה ממילא וועט אים נישט באצאלן שמעון עט דאך האבן הנאה, קומט אויס לויט שמואל'ן ווי איז אבער אזא איין ארט וואס מען נעמט נישט קיין שכר על הישיבה מעג ער דארט זיצן אויכעט און כ'האב נישט קיין מורא טאמער ער וועט זיצן איבריגע צייט וואס מען נעמט אפילו דארט אויך שכר. און דער אנדערער תירוץ ואיבעית אימא א קומט אפילו דארט ווי מען נעמט נישט קיין שכר אויף די ישיבה דאך טאר ער נישט זיצן דארט טאמער וועט ער זיך זאמען מערער און מען זאמט זיך מערער גיט מען אים מיט דעם שכר. עולא אמר, עולא זאגט, כ'קען לערנען לעולם בשנכסי חולה אסורים על המבקר, דאס הייסט, די פעלדער פון דעם חולה זענען אסור אויף דעם מבקר, ראובן איז קראנק, שמעון טאר נישט הנאה האבן, שמעון איז קראנק און ראובן טאר נישט הנאה האבן, וכגון דלא אדריה מן חיותיה, איך זאג, ע ווען ער מאכט אים א נדר ער טוט אים אסר'ן, ווען דער חולה האט גע'אסר'ט אז מ'זאל נישט פון אים קיין הנאה האבן ווען ער איז געווען געזונט, האט ער נישט געטראכט אז ווען עס וועט זיך האנדלען ווען ער איז קראנק, וואס דער ביקור חולים, דאס ברענגט דאך די לעבן פון אים, אז מ'זאל אים נישט קומען מבקר חולה זיין, אט דאס האט ער נישט געוואלט אסר'ן. איז דער ר"ן טייטשט אפ, נישט מען מיינט וכגון דלא אדריה מן חיותיה, ער האט בפירוש דאס ארויסגעזאגט ניין, נאר מסתמא זאגן מיר ווען ער האט גע'אסר'ט דעם מבקר האט ער נישט גע'אסר'ט פון אזא זאך וואס ער דארף עס האבן וואס ער האט הנאה פון דעם ביקור. פרעגט די גמרא אי הכי אפילו יושב נמי, אויב דו זאגסט ער האט נישט געמאכט קיין נדר פון מבקר זיין, ווען ער וועט אים קומען באזוכן זאל ער מעגן זיצן, זאגט די גמרא הא אפשר בעמידה, דעם ענין פון ביקור חולים דאס קען מען דאך בעמידה, און די ישיבה דאס האט ער גע'אסר'ט. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט חלה הוא, ער איז געווארן קראנק, נכנס לבקרו, קען ער אריינגיין אים מבקר חולה זיין, חלה בנו, אז דער זון איז געווארן קראנק, טאר ער נישט אריין גיין אין זיין שטוב מבקר חולה זיין דעם זון, שואלו בשוק, דארטן אין גאס ער טרעפט אים, פרעגט ער אים וואס דער זון מאכט, בשלמא לעולא, לויט עולא דאמר וואס ער זאגט. בשנכסי חולה אסורים על המבקר, אז די פעלדער פון דעם חולה איז אסור אויף דעם וואס ער קומט באזוכן, איי ווי מעג ער דארט אריינגיין ווען ער איז קראנק, וכגון דלא אדריה מן חיותיה, און מיר נעמען אן אז בשעת דער חולה האט גע'אסר'ט, האט ער נישט גע'אסר'ט פון אזיין זאך וואס אין דעם ליגט זיין חיות, אזוי געזאגט, שפיר איז גוט, איז דאס נאר פון זיין חיות, אבער וועגן זון האט ער יא גע'אסר'ט ווען דער זון איז קראנק, דעריבער זאגן מיר אז חלה בנו טאר ער נישט אריין, אלא לשמואל אבער לויט שמואל'ן דאמר וואס ער זאגט אז דאס רעדט זיך בשנעכסע מבקר אסורים על החולה, דער וואס ער גייט באזוכן איז דער מבקר, זיינע נכסים איז אסור אויפן קראנקן, מאי שנא הוא ומאי שנא בנו, פונקט פארקערט גאר. דער דער טאטע טאר נישט הנאה האבן פון מבקר, אבער דער זון מעג דאך הנאה האבן פון דעם מבקר, כ'האב דארף דאך נאר פארקערט ביי דעם זון זאל ער גיכער קענען אריין גיין, איך דארף זאגן ביי ביידע זאל ער אויב דארך גיין שטייט זאל ער ביי ביידע מעגן. זאגט די גמרא אמר לך שמואל דער ענטפער, מתניתין אונזער משנה לערן איך טאקע איין בשנכסי מבקר אסורים על החולה, ווי איך האב פריער איינגעלערנט, און דער טייטש איז, ובמקום שנוטלים שכר על הישיבה ואין נוטלים שכר על העמידה, און אויב ער וועט זיך אוועקזעצן און ער וועט אים נישט געבן קיין שכר האט ער דאך הנאה. ברייתא מוז איך זאגן בשנכסי חולה אסורים על המבקר. פרעגט די גמרא, מאי פסקא, וואס צווינגט שמואל'ן איינלערנען אז די משנה רעדט זיך נכסי מבקר אסורים על החולה, די ברייתא איז דאך שמואל אליין אויך מודה, מוז איך דאך איינלערנען נכסי חולה אסורים על המבקר, זאל איך זשע איינלערנען די משנה אויכעט אין דעם פאל? אמר רבא, האט רבא געזאגט, שמואל מתניתין קשיתיה, די משנה איז אים שווער געוועזן, מ א אויב איך זאל טייטשן די משנה רעדט זיך אז נכסי חולה אסורים על המבקר, און פארוואס מעג ער דארט אריין גיין, ווייל פון חיותיה פון די זאך וואס איז פארבינדן מיט זיין לעבן, האט ער אים נישט גע'אסר'ט? און אויב אזוי יא? שמואל לערנט אז די זיצן דארטן, דאס איז אויכעט חיותיה מאי איריא דתני עומד? פארוואס שטייט ביי אונז אין די משנה, המודר הנאה מחבירו ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב? אין אמת'ן, אויב עס רעדט זיך אין דעם פאל נכסי חולה אסורים על המבקר, נאר פארוואס מעג ער אריינגיין ווייל פון חיות האט ער נישט גע'אסר'ט, וואלט ער אפילו אויף זיצן האט ער אויך נישט גע'אסר'ט. שמע מינה, מוז איך לערנען אז די משנה רעדט זיך די נכסי מבקר אסורים על החולה, אז די פעלדער פון מבקר זענען אסור אויף דעם חולה, און די חילוק איז גיין קען ער אריינגיין זיך אוועקשטעלן, פארוואס? ווייל אויף דעם נעמט מען נישט קיין שכר, האט דער חולה פון דעם נישט קיין הנאה, אבער זיך אוועקזעצן גיט מען דאך פאר דעם שכר, און ער וועט נישט נעמען קיין שכר, האט ער דאך פון אים הנאה. ווי איז ער וויל אים געבן שכר מעגליך? אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, רמז לביקור חולים מן התורה מנין, ווי איז דא א רמז אין דער תורה אויף דער מצוה פון ביקור חולים? זיכער, דאס גייט אריין אין דער מצוה פון פון טון א טובה א צווייטן איד, פון ואהבת לרעך כמוך, נאר ווי איז דא א רמז א פרטיות'דיגער אויף ביקור חולים? שנאמר שטייט אין פסוק, משה רבינו האט געזאגט, אם כמות כל אדם ימותון אלה, אויב ז די עדת קורח וועט שטארבן ווי אלע שטארבן, ופקודת כל אדם, איז א ראיה פון דעם פסוק, מאי משמע? ווי ליגט אין דעם פסוק ביקור חולים? אמר רבא האט רבא געזאגט די טייטש איז אזוי, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ווי אלע מענטשן, וואס איז דער סדר ביי אלע מענטשן? שהם חולים, זענען קראנק, ומוטלים בעריסותם, און זיי ליגן אין בעט, ובני אדם מבקרים אותם. און די מענטשן טוהן זיי באזוכן. איך טייטש ופקודת כל האדם וואס לשון פקד, ער האט אסאך טייטשן, פקד איז די טייטש באפעלן, פקד איז די טייטש געדענקען, פקד איז די טייטש מען טוט זיך ארום קוקן אויף די זאך, אלע מענטשן דאס איז דאך דער ענין פון ביקור חולים, מה הבריות אומרים, וואס וועלן דעמאלט די מענטשן זאגן, לא ה' שלחני לזה, אז נישט דער אייבערשטער האט מיר געשיקט, ופקודת כל אדם טייטש ווען מענטשן וועלן קומען באזוכן. דרש רבא האט רבא גע'דרש'נט, אם בריאה יברא השם איז די טייטש אזוי, אם בריאה גיהנום, אויב די גיהנום איז שוין געווארן באשאפן מוטב תהיה זאל עס זיין, אם לאו אויב די גיהנום איז נאכנישט געווארן באשאפן, יברא השם זאל דער אייבישטער באשאפן דעם גיהנום פאר דיע. איידער פרעגט די גמרא איני איז דאך ניט אזוי, דער גיהנום איז דאך שוין געוועזן, והא תניא מיר האבן געלערנט שבעה דברים, זיבן זאכן נבראו געווארן באשאפן קודם שנברא העולם, איז דער רן טייטשט שעלו במחשבה להבראות קודם שנברא העולם, פארוואס ווייל אי אפשר לעולם בלא הם, און דער מהרשא טייטשט עס, ער ברענגט א ראיה, איך מוז טייטשן אז עס איז טאקע געווארן באשאפן פריער. אלו הן דאס זענען די זיבן זאכן וואס איז געווארן נאך באשאפן קודם בריאת עולם, תורה און תשובה, גן עדן וגיהנום, כסא הכבוד און בית המקדש און שמו של משיח. מיר טייטשן דאך א נאמען, מען רופט מיט דעם נאמען, דא איז עפעס נאר שמו של משיח אלס עפעס א בריאה. תורה, וואנען ווייסן מיר אז די תורה איז געווארן באשאפן? קודם בריה שנברא העולם, דכתיב עס שטייט השם קנני ראשית דרכו וגומר, אז ראשית דרכו איז געווען פאר בריאת העולם, תשובה דכתיב עס שטייט בטרם הרים יולדו, איידער די בערג זענען געבוירן געווארן ותחולל תבל שטייט וגומר, תשב אנוש עד דכא איז שוין געווען דער ענין פון תשובה, ווייל די וועלט קען נישט האבן קיין קיום אן תשובה. גן עדן, דכתיב עס שטייט ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם, טייטש איך דאס ווארט מקדם פון פריער, ווייל רש"י טייטשט דארט מקדם מזרח זייט, נאר אויב מקדם זאל זיין געטייטשט נאר מזרח זייט וואלט געדארפט שטיין בקדם אין מזרח זייט, אז עס שטייט מקדם איז די טייטש פון פריער. גיהנום דכתיב כי ערוך, ס'איז צוגעגרייט מאתמול, פון נעכטן, תפתה, די גיהנום ווערט אנגערופן תפתה פון לשון פיתוי נתפתה, ס'קומט וואס מ'טוט אנרעדן די יצר הרע דעם מענטש צו זינדיגן, כסא הכבוד, דכתיב וואס שטייט נכון כסאך מאז, מאז, פון אמאל נאך בית המקדש, דכתיב וואס שטייט כסא כבוד, מרום מראשון אז ס'איז נאך געווען פון ערשט פאר אלעם שמו של משיח, דכתיב עס שטייט יהי שמו לעולם ס'איז אייביג געווען, זע איך דאך פון דא אויך אז די גיהנום איז געווארן באשאפן קודם בריאת העולם, וואזשע זאגסטו אז משה רבינו איז געווען א ספק, אלא נאר הכי קאמר משה האט אזוי געזאגט אי איברי ליה פומא, איז שוין געווארן באשאפן א מויל צו דעם גיהנום מוטב איז גוט, ואם לא און אויב נישט יברא השם זאל דער אייבישטער יעצט באשאפן, פרעגט די גמרא איך קען אזוי אויך נישט זאגן, והכתיב עס שטייט דאך אין כל חדש תחת השמש, איז אויב ס'איז נישט געווען קיין פה וועט יעצט נישט ווערן באשאפן קיין פה? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, משה האט אזוי געזאגט, אי הכא לא מקרב פומא, אויב. די מויל איז נישט נאנט דא אהער, להכא ליקרב, זאל עס קומען דא נענטער, דאס זעט איר, קען איך שוין נישט פרעגן אין כל חדש תחת השמש, ווייל די זאך איז דאך שוין דא, נאר די זאך זאל ווערן דער נענטער. דרש רבא, האט רבא געדרשנט, ואמרי לה אנדערע זאגן, אמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק שמש די זון ירח די לבנה עמד איז געשטאנען זבולה די זיבן הימלען האט יעדע הימל א נאמען רקיע די הימל וואס שטייט וואס דארט געפינט זיך די זון די לבנה ווערט אנגערופן רקיע אזוי ווערט דערמאנט אין פסוק ויתן אותם אלקים ברקיע שמים און זבול דאס איז העכער פון רקיע. פרעגט די גמרא אויף דעם, אין פסוק שטייט אז די שמש ירח איז געווען אין זבול, שמש וירח בזבול מאי בעיין, וואס טוהן זיי אין א העכערן הימל, והא ברקיע קביעי, אין פסוק ווערט דערמאנט אז מען האט זיך ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, און זבול איז העכער. מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען, שעלו שמש וירח מרקיע לזבול, ואמרו לפניו רבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן עמרם, אויב יעצט דא מען קריגט, קרח מיט זיין עדה אויף בן עמרם, אויב איר וועט טון א דין פון די אנו מאירים וועלן מיר לייכטן, ואם לאו, און אויב נישט אין אנו מאירים וועלן מיר נישט לייכטן. באותה שעה אין דער צייט ירה בהם האט דער אייבערשטער געווארפן זיי חיצים וחניתות, פיילן, אמר להם האט געזאגט צו זיי, בכל יום ויום משתחווים לכם, יעדן טאג טוט מען זיך בוקן צו אייך, ואתם מאירים און איר לייכט, בכבודי לא מחיתם, אין מיין כבוד טוט איר נישט ווערן, בכבוד בשר ודם מחיתם. בכל יום ויום יעדן טאג יורין חיצים וחניתות ומאירים זיי לייכטן, שנאמר לאור חציך די די ליכטיגקייט פון דיינע פיילן יהלכו. תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא ביקור חולים אין לה שיער, ביקור חולים האט נישט קיין שיער, פרעגט די גמרא מאי אין לה שיער, וואס הייסט אין לה שיער, סבר רב יוסף למימר האט רב יוסף געוואלט זאגן אין שיער למתן שכרה, ס'איז נישט דא קיין שיער דעם שכר וואס מ'האט פאר דעם, אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט וכל מצוות און אלע מצוות מי יש שיעור למתן שכרם איז דען דא א שיעור צו זייער שכר? והא תנן מיר האבן דאך געלערנט הוי זהיר זאל זיין געווארנט במצוה קלה כבחמורה אין א לייכטע מצוה ווי אין א הארבע שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות אבער ווייס איך דאך קיין מצוה נישט דעם שכר אלא אמר אביי אין לה שיעור דער טייטש אפילו גדול אצל קטן. א חשוב'ער מענטש זאל גיין מבקר חולה זיין א קטן, רבא אמר רבא זאגט אפילו מאה פעמים ביום, אז מען קען אויב דער חולה דארף עס האבן איז זאל מען גיין אפילו מאה פעמים ביום, ווייל אזוי ווי עס איז דא א מצוה צו גיין מאה פעמים ביום איז אויך דא אז אמאל פאסירט מען זיצט צופיל צייט ביי דעם חולה און עס מאכט גאר ערגער. אמר רבי אחא בר חנינא. רבי אחא בר חנינא האט געזאגט, כל המבקר חולה, ווען איינער באזוכט א קראנקן, נוטל, נעמט ער פון אים צו אחד משישים, א זעכציגסטל, בצערו, פון זיינע ווייטאגן. א צווייטע גירסא איז דא, מחוליו, פון זיין קראנקהייט. איז וואס הייסט אז ער נעמט? אז ער נעמט הייסט דאך עס אז דאס בלייבט ביי די מענטש וואס ער קומט אריין אים מבקר חולה זיין, נאר מיר ווייסן דאך א כלל אז שיש דארט ווערט ווייניגער, נוטל, מען נעמט צו ביי אים ווערט ווייניגער, און דאס באקומט דער וואס קומט אריין, נאר לכאורה דארף דער עס אים פארשאטן, נאר מיר ווייסן דאך א כלל אז ס'מישט זיך אויס איסור מיט היתר, אז שישים ווערט עס בטל, דאס הייסט א. דער אויסדרוק אפשר דא שישים איז ס'נעמט א זעכציגסטל און אים פארשאט עס נישט. אמרי ליה, האט מען געפרעגט צו רב אחא'ן, אויב אזוי איז דאך נישטא קיין פראבלעם, אם כן אויב אזוי ליעלון שיתין, זאלן אריין גיין זעכציג מענטשן צו אים, און יעדערער וועט נעמען א זעכציגסטל, ולוקמיה, און מ'וועט אים אויפשטעלן ער וועט ווערן געזונט. אמר ליה, האט ער געענטפערט, כעישורייתא דבי רבי, ווי דער דין פון דעם צענטל פון רעבין ובבן גילו, דאס וואס מיר זאגן אז ער נעמט פון אים צו פארלייכטערט די קראנקייט ער נעמט צו, מיינט מען עס גייט אריין אזעלכער וועלכער איז געבוירן געווארן אין זעלבן מזל, אין זעלבן עלטער ווי מען זאגט, וואס איז דאס די צענטל פון רעבין, ס'איז דא א דין אז די דין פון ירושה איז דאך אזוי, ירש'ענען ירש'ענען נאר די זין, די טעכטער באקומען נישט קיין ירושה, נאר אויב די טעכטער דארפן חתונה האבן באקומען זיי א צענט חלק פון פארמעגן, האט מען געפרעגט רבי'ן א קשיא, וועט אויסקומען אז איינער האט צען טעכטער מיט איין זון, און יעדער איינער וועט נעמען א צענט חלק, וועט דער זון גארנישט ניט האבן. האט רבי אויף דעם געענטפערט, אז דער ערשטער נעמט א צענט חלק, למשל ס'איז דא הונדערט, זאל זיין הונדערט מיליאן, איז נעמט דער ערשטער א צענטל, בלייבט איבער ניינציג, די אנדערע נעמט א צענטל פון דעם וואס איז געבליבן, נעמט זי וויפיל? ניין, בלייבט איבער איין און אַכציק, די דריטע, וויפיל מיינט איר בלייבט איבער פאר דעם זון? מער ווי א דריט חלק, די אלע צען צוזאמען, אזוי ברענגט רש י דא אראפ, אז אלע צען צוזאמען נעמען ווינציגער ווי צוויי דריטל, און פאר דעם, נאכדעם וואס מען האט שוין אראפגענומען יעדער א צענטל בלייבט נאך איבער מער ווי א דריטל, איז דא אויך די זעלבע זאך? וואס איז דא אויך די זעלבע זאך אז דער ערשטער נעמט א זעכציגסטל און דער אנדערער נעמט א זעכציגסטל פון דעם וואס איז געבליבן און אזוי ווייטער? פרעגט דער מהרש א אויף דעם א קשיא, אבער יעדער איינער נעמט דאך עפעס אראפ, אויב אזוי זאל אריינגיין און אריינגיין און אריינגיין ביז ער וועט ווערן געזונט. זאגט דער מהרש א אז דאס ליגט אין די ווערטער בבן גילו, נישט יעדער מענטש נעמט אראפ א זעכציגסט חלק, נאר עס דארף זיין בבן גילו וואס מ'איז געבוירן געווארן אין זעלבן מזל און זעלבע שעה, און דאס איז נישט שכיח אזוי. נאך וויל אויך זאגן דער מהרש א אז עס נעמען נאר אראפ די ערשטע זעכציג, טאקע אז ס'גייט אריין זעכציג מענטשן בן גילו, נעמען זיי טאקע אראפ צוויי דריטל פון די קראנקייט, אבער נאך די ערשטע זעכציג נעמט מען שוין מער נישט אראפ. דתניא, וואו האבן מיר געלערנט דעם פאל די צענטל פון רבי'ן? מיר האבן געלערנט, רבי אומר רבי זאגט, בת הניזונית מנכסי אחים, אז די טאכטער וואס דער טאטע איז געשטארבן ווערט זי געשפייזט פון די ירושה פון די נכסים פון די ברידער, אז זי גייט חתונה האבן נוטלת נעמט זי עישור נכסים, א צענט חלק פון דעם פארמעגן. אמרו לו לרבי, האבן די חכמים געפרעגט רבי, לדבריך לויט דיר נאך, מי שיש לו עשר בנות, איינער האט צען טעכטער ובן און א זון, אין לו לבן במקום בנות כלום, האט דער זון גארנישט, ס'קומט דאך אויס, רייס איך אויס דעם דין ירושה פון דין תורה, ווייל מדין תורה דארף ירשענען ווער? דער זון, נישט די טעכטער, און דא גיב איך עס אוועק די טעכטער? אמר להן, האט ער זיי גענטפערט, ראשונה די ערשטע, נוטלת נעמט עישור נכסים, א צענט חלק, שניה נעמט א צענטל, נישט פון דעם גאנצן אמאונט וויפיל ס'איז פריער געווען, נאר במה ששיירה, וואס ס'איז געבליבן נאכדעם ווי די ערשטע האט גענומען, שלישית במה ששיירה. און אזוי כסדר, קומט אויס אז די וואס ס'קומט פריער חתונה האבן, די האט שטענדיג מער. ווי וועט זיין אז אלע צען קומען צוזאמען בעטן זיי ווילן חתונה האבן, איז נישט דא וואס זאל איך יעצט אט אן וואס, אז ס'איז נישט דא קיין ראשונה און ס'איז נישט דא קיין שני', און איך קען דאך נישט זאגן אז יעדער איינער זאל נעמען א צענט חלק פון דעם גאנצן, טו איך אויך מאכן דעם חשבון אז פאר איינער לייג איך. צען, פאר דער אנדערע ניין, און פאר דער דריטער אכט מיט א צענטל, וחוזרות וחולקות בשווה, און נאכהער דאס וואס איז דא ווי מיר האבן פריער געזאגט, און ס'מאכט אויס ווינציגער אביסעלע ווי צוויי דריטל, טוט מען דאס צוטיילן צווישן אלע. רב חלבו חלש, רב חלבו איז געווען קראנק. נפק אכריז רב כהנא, איז רב כהנא ארויסגעגאנגען און האט אויסגערופן רב חלבו באיש אז רב חלבו איז קראנק, לא איכא דקא אתא, קיינער נישט געקומען מבקר חולה זיין, אמר להו, האט רב חלבו געזאגט, האט געזאגט צו זיי ווער? רב כהנא, לא כך היה מעשה, איז דען נישט אזוי געווען א מעשה? בתלמיד אחד מתלמידי רב עקיבא, איין תלמיד פון די תלמידים פון רב עקיבא שחלה ער איז געווארן קראנק, לא נכנסו חכמים לבקרו, די חכמים זענען נישט אריינגעגאנגען אים מבקר חולה זיין, ונכנס רב עקיבא לבקרו, דער רבי איז אריינגעגאנגען אים מבקר חולה זיין, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז די מצוה פון ביקור חולים איז דאך אפילו גדול לקטן. און דא זעהט זיך אויך וואס ווערט דאך דערמאנט אז די תלמידי רב עקיבא זענען געשטארבן אין די צייט פון ספירה שלא נהגו כבוד זה בזה ובשביל שכיבדו רב עקיבא האט אים מכבד געווען וריבצו לפניו האט ער ביי אים זאגט ער אין שטוב אלעס מסדר געווען חיה וואס איז טייטש חיה האט ער אויפגעלעבט דער קראנקער. אמר לו, האט דער קראנקער געזאגט צו רב עקיבא'ן, רבי, החייתני, דו האסט מיך געמאכט לעבן. יצא רב עקיבא ודרש, איז רב עקיבא ארויסגעגאנגען און האט גע'דרש'נט, כל מי שאין מבקר חולים, דער וואס איז נישט מבקר חולה, איז כאילו שופך דמים, איז גלייך ווי ער טוט פארגיסן בלוט. כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען האט ער געזאגט, כל המבקר את החולה, דער וואס איז מבקר דעם קראנקן, גורם לו שיחיה, איז ער גורם אז ער זאל לעבן, וכל שאינו מבקר את החולה, דער וואס איז אים נישט מבקר, גורם לו שימות, איז ער גורם אז ער זאל שטארבן. פרעגט די גמרא מאי גרמא, וואס הייסט ער איז גורם אז ער זאל שטארבן, אילימא אז דו ווילסט זאגן, כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, דער וואס איז מבקר דעם חולה בעט, איז מתפלל אז ער לעבט, וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות, אזוי וועסטו זאגן ער איז א גורם ער זאל שטארבן, שימות סלקא דעתך, נו ווער וועט גיין בעטן ווען מען זאגט שימות? איז דער מהרש"א פרעגט אויך אויף דעם, זאל איך זאגן ווער זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן תפילה, נו עס רעדט זיך די זעלבע מעשה ווי רבי עקיבא, אז דער וואס גייט אריין מבקר חולה זיין איז אמאל העלפט ער ארויס דעם קראנקן קודם דער קראנקער פילט זיך בעסער, אויך איז ער מסדר פאר איהם אנדערע עניינים אים ארויסהעלפן, און דער וואס איז נישט מבקר חולה איז דעמאלט דרך אגב גורם די פארקערטע, זאגט מהרש"א האט ער געדארפן ארויסזאגן, און אז ער זאגט נישט ארויס ווייזט אויס אז דאס איז דער ענין פון תפילה, אלא די טייטש איז אזוי, כל שאין מבקר חולה, דער וואס איז נישט מבקר חולה, אין מבקש עליו רחמים, בעט ער נישט אויף אים, לא שיחיה, נישט אז ער זאל לעבן, ולא שימות, נישט אז ער זאל שטארבן. וואס הייסט מען זאל בעטן אויף א מענטש ער זאל שטארבן? איז דער ר"ן מסביר, ס'אמאל פארהאנען וואס דער קראנקער טוט זיך אזוי מאטערן, ער האט גרויס צער און ס'איז בעסער פאר אים, ער קען שוין זיכער נישט לעבן, איז שוין בעסער פון אים ער זאל פריער שטארבן. ער ברענגט א ראיה דער ר"ן, די גמרא זאגט אין ענדע כתובות, אז ווען רבי, רבינו הקדוש איז קראנק געווען, ווערט דאך דערמאנט אז די דינסט פון רבי'ן האט געזען ווי רבי טוט זיך מאטערן, און האט זי מתפלל געווען, זי האט געזאגט אזוי אז די עליונים אויבן אין הימל וויל מען ער זאל נפטר ווערן און די תחתונים לאזן נישט, האט זי געבעטן אז די עליונים זאלן צווינגען די תחתונים אז רבי זאל שטארבן, זי האט עס געזאגט מיט א איידעלע לשון, איז די טייטש פון דעם, דעריבער זאגט דא אט די גמרא, דער וואס איז מבקר דעם חולה העלפט ביי די תפילה אז זאל לעבן, און דער וואס איז נישט מבקר לא מיבעיא עס העלפט נישט אז זאל לעבן, נאר אפילו דארטן וואס איז בעסער די הפך החיים איז דאס איז ער אים אויך נישט מהנה, אבער אנדערע קריגן אויפן ר"ן, זיי לערנען אנדערש פשט.